בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף סג, מיר הייבן אן דף סג עמוד א', ביי די משנה, אינמיטן פון די עמוד, זאגט די הייליגע משנה, המורדת על בעלה, א פרוי וואס איז מורד אין איר מאן, מ'וועט זען די גמרא וואס מיינט מורדת, צו א פרוי וואס האלט נישט ביים ארבעטן פאר'ן מאן, אדער א פרוי וואס איז מונע תשמיש פונעם מאן, איז די דין איז, פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת, מ'איז איר מעניש, מ'נעמט אראפ פון איר כתובה זיבן דינרים א וואך, פשט יעדן טאג גייט אראפ א דינר פון איר כתובה, און אזוי ווערט איר כתובה ווייניגער און ווייניגער און ווייניגער, און ווען מ'רעדט דא כתובה רעדט מען סיי די כתובה, סיי די תוספת כתובה, סיי די נכסי צאן ברזל, יעדן טאג גייט אראפ א דינר, ביז ס'בלייבט גארנישט, און די מאן גט איר אן א כתובה. רבי יהודה אומר, אן אנדערע שיעור, זאגט ער שבעה טרפעיקין, מ'וועט זען אין די גמרא וואס מיינט טרפעיקין וואסערע סארט מטבע דאס איז. זאגט די משנה עד מתי הוא פוחת, עד כנגד כתובתה, פשט ווי ווייט גייט מען אראפ ביז ס'ענדיגט זיך די גאנצע כתובה, נאך ס'ענדיגט זיך די גאנצע געלט גייט זי ארויס אן א כתובה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, און רבי יוסי זאגט נאך מער, לעולם הוא פוחת והולך, שאם תיפול לה ירושה ממקום אחר גובה הימנה, פשט תנא קמא האלט אז יעדן טאג גייט אראפ א דינער און מ'נעמט אראפ פון די כתובה, פון די תוס' כתובה, פון די נכסי צאן ברזל, אבער נכסי מלוג רירט מען נישט אן, רבי יוסי קריגט זיך אויף דעם, רבי יוסי זאגט אפילו די נכסי מלוג נעמט מען איר אויך צו, פשט, אז לאמיר זאגן נאכדעם וואס מ'האט אנגעהויבן מעניש זיין די פרוי, פארדעם אויכעט, אבער אפילו נאכדעם, האט די פרוי גע'ירש'נט לאמיר זאגן פון איר טאטן עפעס, האט עפעס באקומען נכסי מלוג, איז נעמט מען עס אויך צו יעדן טאג א דינער, ביז די גאנצע קאסע ווערט ליידיג, און נאכדעם פארשיקט מען איר אן גארנישט. וכן, זאגט די משנה, דאס איז נישט נאר ווען א פרוי איז א מורדת, נאר די זעלבע זאך ביים מאן. וכן המורד על אשתו, ווען א מאן איז מורד אויפן פרוי, איז אויכעט דא איז מען מעניש אבער פארקערט, מוסיפין על כתובתה שלושה דינרים בשבת, לייגט מען צו צו איר כתובה דריי דינרים אין א וואך, מ'עט זען פארוואס דא דריי און דארט זיבן מ'עט זען די גמרא, רבי יהודה אומר, שלושה טרפעיקין, און אויך מ'עט זען די גמרא וואס מיינט דאס טרפעיקין, זאגט די הייליגע גמרא, מורדת ממאי, וואס מיינט דאס מורדת אין וואס איז זי מורד, ברענגט די גמרא א מחלוקת, רב הונא אמר מתשמיש המטה, רבי יוסי ברב חנינא אמר ממלאכה, זי האלט נישט ביים ארבעטן פארן מאן, פרעגט די גמרא, תנן, פון אונזער משנה. מיר האבן געזען אין די משנה אז נישט נאר א פרוי קען מורד זיין, נאר א מאן אויכעט, וכן המורד על אשתו. מילא פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר מתשמיש, לחיי! טאמער מורד מורדת מיינט מתשמיש, שטימט, די פרוי קען מורד זיין אז זי האלט נישט דערביי, און די מאן קען מורד זיין אז ער האלט נישט דערביי. אלא למאן דאמר ממלאכה, מי משועבד לה? טאמער מורדת מיינט ממלאכה, זי האלט נישט ביים ארבעטן פארן מאן, און וואס טייטש ווען די מאן איז א מורד, ער האלט נישט ביים ארבעטן פארן פרוי, צו דען איז ער משועבד פאר איר? זאגט די גמרא אין, באומר איני זן ואיני מפרנס. ס'רעדט זיך אז די מאן זאגט איך האלט דיך בכלל נישט ביים אויסהאלטן איך האלט דיך נישט ביים געבן קיין מזונות איך האלט דיך נישט ביים אויסהאלטן איז דעמאלטס האט די מאן א דין פון א מורד. איי פרעגט די גמרא והאמר רב רב האט געזאגט האומר איני זן ואיני מפרנס יוציא ויתן כתובה אז ווען א מאן זאגט איני זן ואיני מפרנס האט ער נישט א דין פון א מורד נישט פשט מ'הייבט אן ווארטן און מ'לייגט צו געלט צו כתובה ניין גראד ארויס א גט און ער דארף באצאלן כתובה און געענדיגט, איז משמע אז נישט דאס מיינט א מורד, זאגט די גמרא עס איז נישט קיין קשיא, ולאו לאמלוכי ביה בעי, פשט קודם איידער מען צווינגט דעם מאן זיך צו גט'ן, קודם פרובירט מען אים משכנע צו זיין, און ס'געדויערט דאך צייט, מען הייבט אן ארבעטן אויפן מאן, אפשר ציסטו צוריק, אפשר האלטסטו איר יא אויס, איז משך די גאנצע תקופה, האט די מאן א דין פון א מורד, און די כתובה גייט ארויף יעדע וואך. זאגט די גמרא ווייטער, מיתיבי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אחת לי ארוסה ונשואה, פשט דער דין מורדת איז נישט נאר ביי א נשואה ביי חתונה געהאטע פרויען, נאר אפילו אן ארוסה, א כלה, זאגט פאר איר חתן, איך האלט נישט ביים חתונה האבן מיט דיר, האט זי אויך א דין פון א מורדת, ואפילו נידה, אפילו א פרוי וואס איז א נדה הייסט אויך א מורדת, ואפילו חולה, א קראנקע פרוי קען אויך זיין א מורדת, ואפילו שומרת יבם, א שומרת יבם הייסט אויך א מורדת, פשט טאמער א מאן איז געשטארבן, די מאן פון א פרוי איז געשטארבן אן קינדער, און זי ווארט יעצט אז די יבם זאל איר מייבם זיין, און זי זאגט פאר די יבם איך האלט נישט דערביי, האט זי אויך א דין פון א מורדת, אזוי שטייט דא אין די ברייתא, פירט די גמרא אויס די קשיא, בשלמא למאן דאמר ממלאכה שפיר, אויב מורדת מיינט ממלאכה, אז די פרוי האלט נישט ביים ארבעטן פארן מאן, פארשטייט מען וויאזוי א נדה קען זיין א מורדת, ווייל די נדה זאגט איך האלט נישט ביים ארבעטן פאר דיר, אלא למאן דאמר מתשמיש, נידה בת תשמיש היא, אבער טאמער מורדת מיינט מתשמיש, איז דאך דאס נישט שייך ביי א נידה, ענפערט די גמרא נישט ריכטיג, אמר לך, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו, א מענטש וואס האט פת בסלו איז רואיג, פשט אפילו א מאן וואס זיין פרוי איז א נידה, טאמער ער ווייסט אז נאך די ימי הנידות גייט זיך ענדיגן העט ער קענען וואוינען מיט איר, איז ער רואיג, מה שאין כן טאמער ער ווייסט אז זי איז אויפגערעגט, אז איז א מורדת. איז אפילו יעצט למעשה קענען זיי נישט וואוינען צוזאמען, הייסט זי אויך א מורדת, למעשה איז דא א מחלוקת אין די ראשונים וואס דאס מיינט, צי פשט אז אפילו אינמיטן די ימי נידות, לאמיר זאגן אינמיטן די ימי נידות, רופט זיך די פרוי אן אז ווען ס'גייט זיך ענדיגן די ימי נידות זאלסטו וויסן איך גיי נישט וואוינען מיט דיר, הייסט זי שוין א מורדת, איז דא ראשונים וואס זאגן א יא, למעשה פון ירושלמי איז משמע אז ס'איז נישט אזוי, אז נאר ווען א פרוי האט אנגעהויבן זיין א מורדת פארדעם, און יעצט אינמיטן האט זי ימי נידות, רעכנט מען אויך די טעג אלס מורדת ווייל למעשה האט זי אנגעהויבן פריערט אבער אנהייבן אין די ימי נדה זיין א מורדת איז משמע פון ירושלמי אז מ'קען נישט על כל פנים פארשטייט מען שוין טייטש מ'קען פארענטפערן די שיטה אין די ברייתא אויך פרעגט אבער די גמרא נאך א קשיא איכא דאמרי אז ס'איז דא אן אנדערע קשיא פון די ברייתא בשלמא למאן דאמר מתשמיש היינו דקתני חולה טאמער מורדת מיינט מתשמיש פארשטייט מען דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא אז א חולה ווייל א חולה ווי נישט ווי ווי קראנק זאל נאר נישט זיין איז זי ראוי אויף תשמיש, און טאמער זי זאגט זי האלט נישט דערביי, האט זי טאקע א דין פון א מורדת, אבער טאמער אלא למאן דאמר ממלאכה, טאמער מורדת מיינט די פרוי האלט נישט ביים ארבעטן פארן מאן, חולה בת מלאכה היא, איז א חולה קען דאך סתם אזוי נישט ארבעטן, אלא נאר, און פאר דעם ענפערט טאקע די גמרא, אז מתשמיש כולי עלמא לא פליגי דהויא מורדת, יעדער איז מודה, אפילו ר' יוסי בן ר' חנינא וואס זאגט מורדת איז ממלאכה איז אויך מודה אז ווען א פרוי זאגט פארן מאן איך האלט נישט ביים וואוינען מיט דיר,

האט זי אויך א דין פון א מורדת. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא איז יעצט דן אין די ערשטע חלק פון די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען, פריערט האט מען נאר געזען די צווייטע חלק יעצט וועט מען זען די גאנצע ברייתא גופא, המורדת על בעלה, פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת, א פרוי וואס איז א מורדת, פארלירט זי יעדע וואך זיבן דינרים פון איר כתובה, רבי יהודה אומר, שבעה טרפעיקין, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה. ברענגט יעצט די ברייתא, רבותינו חזרו ונמנו, רבותינו שפעטער אין א שפעטערדיגע תקופה האט מען געטוישט די גאנצע מהלך וויאזוי מען באהאנדלט א מורדת, ביז דעמאלטס איז דאך געווען יעדע וואך איז געווארן ווייניגער און ווייניגער זיבן דינרים, האבן די רבותינו דאס געטוישט, האבן זיי געזאגט שיהו מכריזין עליה ארבע שבתות זו אחר זו, זיי מתקן געווען ס'האט זיך געענדיגט מיט דעם, נאר וואס ברגע וואס א פרוי איז א מורדת, די מאן קומט אין בית דין, מ'וועט באלד זעהן מען געבט אים א שטר, בית דין זאגט געבט אים אזא צעטל, אז טאקע זיין פרוי איז א מורדת, און די קומעדיגע פיר וואכן אין בית מדרש יעדע שבת קלאפט מען אויס אין בית מדרש אז די פרוי איז א מורדת מען פארשעמט איר, און נאכדעם ווען ס'ענדיגט זיך די פיר וואכן ושולחין לה בית דין שיקט בית דין פאר די פרוי במיוחד א התראה און מען ווארנט איר און מען זאגט איר הוי יודעת שאפילו כתובתיך מאה מנה הפסדת זאלסטו וויסן אפילו דיין כתובה איז הונדערט מנה א ריזיגע כתובה גייסטו אלעס דערלייגן, און טאמער נאך דעם אלעם נאך די פיר וואכן און נאכדעם וואס מען האט איר אנגעווארנט איז זי נאך אלץ א מורדת איז אויף איינמאל דערלייגט זי די גאנצע כתובה, און דער מאן געט איר א גט, און דא פירט אויס די ברייתא אחת לי ארוסה ונשואה אפילו נידה אפילו חולה אפילו שומרת יבם, פרעגט די גמרא, און דאס א קשיא וואס מען האט שוין פריערט געזען, אמר ליה רבי חייא בר יוסף לשמואל, נידה בת תשמיש היא, ווי איז שייך ביי נידה א דין מורדת, אמר ליה, האט ער געענטפערט די תירוץ וואס מען האט פריערט געזען, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו, זאגט יעצט די גמרא, אמר רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געזאגט אויף די ברייתא, אז די הכרזות וואס מ'האט געזען וואס מ'רופט אויס פיר וואכן אין א צי, אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אזוי ווי אונז האמיר ארויסגערעדט אין די ברייתא די הכרזות איז אין בית מדרש און בית כנסת שבת ווען מ'נעמט זיך צאם אין שול, דארט רופט מען אויס אז די פרוי איז א מורדת אבער נישט פשט אז מ'רופט אויס אין די מארק סתם אז יעדער זאל וויסן ניין אין בית מדרש און בית כנסת דארט איז גענוג מ'דארף נישט גיין אין מארק, אמר רבא, זאגט רבא דייקא נמי, מ'קען אזוי אויך מדייק זיין פון די לשון הברייתא דקתני, וואס איז געשטאנען אין די ברייתא? ארבע שבתות זו אחר זו, וואס טייטש שבת? וואס איז דווקא שבת? ווייל שבת איז טעג וואס מענטשן זיצן אין בית מדרש און די מארק איז ליידיג, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם. אמר רמי בר חמא, לייגט רמי בר חמא צו נאך א קנייטש, זאגט רמי בר חמא פעמיים שולחין לה מבית דין, אחת קודם הכרזה, ואחת לאחר הכרזה, פשט נישט ממש מען האט געזען אין די ברייתא אז נאך וואס מען רופט אויס פיר מאל דעמאלטס ערשט שיקט מען א שליח פון בית דין און מען זאגט פאר די פרוי אז זאלסטו וויסן גייסטו אלעס דערלייגן ניין, פאר מען הייבט אן פארשעמען די פרוי, פאר מען הייבט אן אויסרופן אין בית מדרש, שיקט שוין בית דין א שליח צום פרוי איר אנווארענען אז טאמער זי וועט נישט אויפהערן וועט די גאנצע מעשה געשען. זאגט די גמרא ווייטער, דרש ר' נחמן בר רב חיסדא, האט ר' נחמן בר רב חיסדא גע'דרשנ'ט האט גע'פסק'נט אז הלכה כרבותינו, אז די הלכה איז ווי רבותינו, אז נישט פשט מען מאכט די גאנצע סדר וואס איז געשטאנען ביי אונזער משנה, נאר מען מאכט אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די ברייתא, פיר מאל וואס מען פארשעמט איר, און נאכדעם דערלייגט זי אלעס. אמר רבא. האט רבא געזאגט, האי בורכא, בורכא איז איז אינו הגון, זאגט רש"י ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט ריכטיג אזוי נאר די הלכה איז אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה, אמר ליה רב נחמן בר יצחק, האט רב נחמן יצחק געזאגט צו רבא, מאי בורכתיה פארוואס זאגסטו ס'איז נישט ריכטיג, אנא אמריתה ניהליה, איך בין דער וואס האב עס איהם געזאגט, איך האב עס געזאגט פאר רב נחמן רב חיסדא, און נישט נאר דאס ומשמיה דגברא רבה אמריתה ניהליה, איך האב עס אויך נאכגעזאגט פון א גרויסע מענטש, ומנו, רבי יוסי ברבי חנינא, פשט ס'איז יא ריכטיג, ואיהו כמאן סבר, פרעגט יעצט די גמרא, רבא, וואס רבא האט געהאלטן ס'איז נישט ריכטיג מען פסק'נט נישט ווי רבותינו, ווי וועם האט ער געהאלטן? זאגט די גמרא, כי הא דאיתמר רבא אמר רב ששת, אזוי ווי רבא האט נאכגעזאגט בשם רב ששת, אז הלכה נמלכין בה, אז די הלכה איז אז ווען ס'איז דא א מורדת, פרובירט מען צו שתדל'ן מיט איר, מען פרובירט איר צו משכנע זיין זי זאל אויפהערן, און דאס איז א זאך וואס געדויערט צייט, יעדע וואך נעמט מען אראפ פון איר זיבן דינרים, און אזוי נאך א לאנגע צייט, טאמער צום סוף איז זי נישט מוותר, איז צום סוף קריגט זי א גט, זעהן מיר דא אז רבא האט נאכגעזאגט בשם רב ששת אז די הלכה איז בעצם ווי אונזער משנה, רב הונא בר יהודה אמר רב ששת ער האט געזאגט אנדערש אז הלכה אין נמלכין בה, אז די הלכה איז ווי רבותינו נישט מען רעדט זיך דורך מיט איר נישט מען שתדל'ט גארנישט, פיר וואכן און אפגעשניטן, על כל פנים זעהן מיר אז רבא האט מקבל געווען פון זיין רבי רב ששת אז די הלכה איז ווי אונזער משנה, נישט ווי רבותינו. זאגט אונז די גמרא ווייטער, היכי דמיא מורדת, וויאזוי ארבעט דאס די מורדת, וואס מיינט א מורדת? אמר אמימר, זאגט אמימר, דאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה, פשט, נאר ווען א פרוי זאגט, איך וויל בעצם מיין מאן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט אים, איך בין נישט פאר'מיאוס'ט פון אים, איך בין נישט פאר'עקל'ט פון אים, איך וויל אים, אבער איך וויל אים מצער זיין, דאס הייסט א מורדת. אבל אבער, אמרה מאיס עלי טאמער א פרוי זאגט, איך בין פאר'מיאוס'ט פון אים, דעמאלט, לא כייפינן לה, פשט טאמער זי זאגט קלאר איך בין פאר'מיאוס'ט פון אים איך דארף גארנישט איך וויל א גט איך דארף נישט קיין כתובה איך וויל א וועג ארויס, דעמאלטס פרובירט מען נישט צו צווינגען, מען הייבט נישט אן מיט זיבן דינרים גארנישט, מען געבט איר א גט און זי באקומט נישט די כתובה און דא האט זיך עס געענדיגט, זאגט די גמרא מר זוטרא אמר, מר זוטרא קריגט זיך אויף דעם, און מר זוטרא זאגט כייפינן לה, אפילו ווען א פרוי זאגט מאיס עלי איך בין פאר'מיאוס'ט פון מיין מאן, איז נאך אלץ ס'גייט נישט נישטא קיין שנעלע וועג ארויס, נאר מען נעמט אראפ זיבן דינרים א וואך, מען פרובירט איר צו משכנע זיין צוריק צו גיין, טאמער עס ענדיגט זיך די גאנצע כתובה צום סוף קריגט זי א גט. פארציילט די גמרא, הוה עובדא עס איז געווען א מעשה ואכפה מר זוטרא, און טאקע עס איז געווען א פרוי וואס האט געזאגט איר מאן איז פאר'מיאוס'ט אויף זי, און מר זוטרא האט איר פרובירט צו משכנע זיין, ער האט איר טאקע גע'קנס'עט זיבן דינרים א וואך, און צום סוף איז אים געלונגען, זי איז צוריק געגאנגען צו איר מאן, ונפק מיניה ר' חנינא מסורא, און ס'איז ארויס א אדם גדול ווי ר' חנינא מסורא, זעהן מיר דא אז מען קען נישט דערלייגן אפילו א פרוי זאגט אמאל מאיס עלי, ס'לוינט זיך יא שתדל'ען זאל צוריק גיין, זאגט די גמרא ולא היא פון דארט קען מען נישט קיין ראיה ברענגען, התם סייעתא דשמיא הוה, ס'איז געווען א סייעתא דשמיא אבער נארמאל ווען א פרוי זאגט מאיס עלי איז ערלעדיגט מען די גט שנעל מען פרובירט נישט משכנע זיין די פרוי צוריק צו גיין, זאגט די גמרא ווייטער כלתיה דרב זביד אימרדא, די שניר פון רב זביד האט מורד געווען, און ווי רש"י זאגט וואס מיינט אימרדא, זי האט געזאגט מאיס עלי, מיין מאן איז פאר'מיאוס'ט, פארוואס? ברענט רש"י צו זאגן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס זי האט געזאגט מאיס עלי מ'עט שוין זעהן, איז הוה תפיסא חד שירא, זי האט געהאלטן איינער פון איר מאנטלעך פשט זי האט געכאפט זי האט געהאט כנראה מ'האט איר געגעבן א שיינע גרויסע נדן, און א חלק פון די נדן איז געווען שיינע קליידער א שיינע מאנטל א טייערע מאנטל, איז איינע פון די טייערע מאנטלעך האט זי געהאט מיט זיך זי האט עס געכאפט, יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי די דריי זענען געזעצן צוזאמען ויתיב רב גמדא גבייהו, רב גמדא איז אויך דארט געווען, יתיב וקאמר האבן זיי גע'פסק'נט, מרדה, הפסידה בלאותיה קיימין, אז א פרוי וואס איז מורד, דערלייגט אירע בלאותיה מיינט די קליידער קיימין וואס זענען גאנץ, פשט, איר נכסי צאן ברזל, איר נדן וואס זי האט אריינגעברענגט אפילו די קליידער, אלעס דערלייגט זי א מורדת, און ממילא, דעם מאנטל וואס זי האט דא דארף זי צוריקגעבן צו איר מאן, פאר זי באקומט א גט, אלעס גייט צום מאן. אמר להו רב גמדא, האט רב גמדא זיך אנגערופן, משום דרב זביד גברא רבה, מחניפיתו ליה, ווייל רב זביד איז א גרויסער מענטש, חנפ'עט עטס ענק צו אים, וואס טייטש, פארוואס נעמט ער צו די מאנטל פון די פרוי, און עטס געטס עס צו די זון פון רב זביד, והאמר רב כהנא, רב כהנא האט דאך געזאגט, מיבעיא בעי רבא ולא פשיט, אז רבא האט געהאט אן איבעיא טאקע ביי אזא ציור צו מען נעמט צו פון א פרוי די נכסי צאן ברזל צו נישט, און רבא האט נישט פושט געווען די בעיא, איז פון ווי ווייסט עטס וואס איז די דין? איז בעצם ווי די ראשונים רעדן אויס זייער געשמאק, אז פארדעם האט רש"י איינגעזעצט דא די ציור אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי האט געזאגט פאר די זון פון רב זביד מאיס עלי פארוואס? ווייל טאמער זי וואלט נישט געזאגט מאיס עלי, נאר טאמער זי וואלט געווען א פשוטע מורדת, זי וואלט געזאגט בעינא ליה ומצערנא ליה איך וויל דיך און איך וויל דיך מצער זיין, דעמאלטס וואלט דאך געווען די דין אזוי ווי מ'האט געזען ביי אונז אין משנה אז יעדע וואך פארלירט זי א חלק פון די כתובה, זיבן דינרים יעדע וואך, ביז זי דערלייגט אלעס, און אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה זי דערלייגט סיי איר כתובה און סיי די נכסי צאן ברזל, איז בכלל נישט קיין שאלה, אוודאי פארלירט זי די מאנטל, אבער. ווי איז געווען רבא'ס ספק? רבא'ס ספק איז געווען טאקע ביי אזא ציור, ביי א פרוי וואס זאגט מאיס עלי, וואס די דין איז ווי מען האט געזען ווען א פרוי זאגט מאיס עלי מאכט מען נישט די גאנצע שפיל פון זיבן דינר אין א וואך, נאר וואס מען געט א גט, מען באקומט נישט כתובה און ס'האט זיך געענדיגט די מעשה. איז דא האט רבא געהאט א ספק וואס טוט זיך מיט די נכסי צאן ברזל, צו דא זאגט מען אויך זי דערלייגט די נכסי צאן ברזל אדער אפשר ניין, די נכסי צאן ברזל קען זי האלטן, איז פארדעם האט רב גמדא זיך אנגערופן, היות וואס ס'איז א ספק וואס דארף געשען מיט דעם מאנטל, המוציא מחבירו עליו הראיה, עטס וואלט געדארפט לאזן דעם מאנטל מיט איר, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז פארקערט איז געווען די מעשה, אז יתבי וקאמרי מרדה לא הפסידה בלאותיה קיימין, אז זיי האבן גע'פסק'נט פארקערט גאר, אז די פרוי קען יא האלטן דעם מאנטל, נישט נאר זי קען האלטן דעם מאנטל, זיי האבן גע'פסק'נט אז אפילו דער מאנטל ליגט ביים מאן, קען זי תובע זיין דעם מאנטל. אמר להו רב גמדא, האט רב גמדא זיך אויך אנגערופן משום דרב זביד גברא רבה, ווייל רב זביד איז א גרויסער מענטש אפכיתו ליה לדינא עילויה, זענט עטס מהפך די דין אויף אים, פסקנט עטס קעגן אים? האמר רב כהנא מיבעיא בעי ליה לרבא ולא פשיט, אזוי ווי מען האט דאך געשמועסט רבא האט געהאט אן איבעיא טאקע צו וועם באלאנגט די מאנטל צו וועם באלאנגט די נכסי צאן ברזל, און רבא האט נישט פושט געווען די בעיא, און ממילא המוציא מחבירו עליו הראיה, איז ביי א ציור וואס די מאן האט די נכסי צאן ברזל קען מען עס אויך נישט מוציא זיין פונעם מאן, זאגט די גמרא, השתא דלא אתמר לא הכי ולא הכי, און למעשה היות וואס מען האט נישט פושט געווען דעם ספק, תפסה לא מפקינן מינה, איז טאמער די פרוי האט טאקע געכאפט איינע פון די זאכן, נעמט מען עס נישט ארויס פון איר ווייל המוציא מחבירו עליו הראיה לא תפסה טאמער זי האט נישט געכאפט גארנישט לא יהבינן לה געבט מען איר עס נישט פארוואס אויך המוציא מחבירו עליו הראיה פירט די גמרא אויס ומשהינן לה תריסר ירחי שתא אגיטא און מען ווארט צוועלף חדשים איידער מען מאכט דעם גט פשט מען האפט אין צוועלף חדשים אפשר די פרוי וועט צוריקציען ובהנך תריסר ירחי שתא אין משך די צוועלף חדשים לית לה מזוני מבעל באקומט זי נישט מזונות פון די מאן למעשה טוט זיך דא אין די ראשונים פון וועלכע סארט פרוי רעדט מען דא, די פרוי וואס מען ווארט צוועלף חדשים, צו ביי א פרוי וואס זאגט מאיס עלי, אדער ביי א געהעריגע מורדת, איז א מדובר אין די ראשונים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל, כותבין איגרת מרד על ארוסה, ואין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם. וואס מיינט דאס אן איגרת מרד? איגרת מרד מיינט אז ווען איינער איז מורד, ס'הייסט לאמיר זאגן די מאן איז מורד אין די פרוי, שרייבט בית דין א בריוו פאר די פרוי, אז איר מאן איז מורד, און נאכדעם וואס מען שרייבט די בריוו הייבט מען אן צולייגן צו איר כתובה, די זעלבע זאך פארקערט, ווען א פרוי איז א מורדת צום מאן, שרייבט מען פארן מאן א בריוו, די בית דין שרייבט א בריוו אז די פרוי איז א מורדת, און ער קען אנהייבן מפחית זיין פון איר כתובה, און מילא זאגט דא שמואל אז ביי אן ארוסה איז דא איגרת מרד, פשט ביי אן ארוסה איז דא אזא זאך ווי א מורד ווי א מורדת, ביי שומרת יבם איז דאס נישט דא, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, די ברייתא וואס מען האט געזען, ס'איז געשטאנען די ברייתא, אחת לי ארוסה ונשואה, אפילו נידה אפילו חולה ואפילו שומרת יבם, זעהן מיר אז ביי שומרת יבם איז יא דא א דין מורדת, איז א סתירה צווישן שמואל און א ברייתא, זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, כאן די ברייתא רעדט זיך שתבע הוא אז די מאן בעט פונעם פרוי, פון די פרוי וואס מ'דארף מייבם זיין, איך וויל דיך מייבם זיין, און די פרוי זאגט איך וויל נישט, דארט אוודאי הייסט די פרוי א מורדת, און מען הייבט אן מפחית זיין פון איר כתובה, אבער כאן וואס שמואל האט געזאגט אין כותבין איגרת מרד על שומרת יבם, רעדט זיך שתבעה היא אז די פרוי גייט צו די מאן צו די יבם און זאגט זיי מיך מייבם, און די מאן זאגט איך האלט נישט דערביי, איז דא הייבט זיך נישט אן די דיני מורד פשט די יבם האט נישט קיין דין פון א מורד פארוואס דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל תבע הוא נזקקין לו תבעה היא אין נזקקין לה פשט ס'איז דא דא א מימרא פון שמואל אז ווען די מאן איז תובע פון די פרוי איך וויל דיך מייבם זיין, דעמאלטס העלפט מען אים צו, מען געבט אים טאקע טאמער די פרוי וויל נישט געבט מען אים אן אגרת מרד, אבער פארקערט נישט, פארוואס? וואס איז די חילוק צווישן די מאן און די פרוי? ווייל א מאן, ווי רש"י רעדט דא אויס מ'וועט באלד זען א מאן איז מחיוב במצות פריה ורביה, און מילא ווען די פרוי זאגט איך האלט נישט דערביי, איך האלט זיך נישט ביים לאזן מייבם זיין, איז זי מונע פון אים די מצות פריה ורביה קנס'עט מען איר, אבער פארקערט, ווען די פרוי איז תובע פונעם מאן, איז קען מען אים נישט קנס'ענען, פארוואס? ווייל זי למעשה איז נישט מצווה במצות פריה ורביה. אזוי פארענטפערט די גמרא די סתירה צווישן שמואל און די ברייתא, פרעגט אבער די גמרא, די לשון פון שמואל שטימט נישט, במאי אוקימתא להא דשמואל, וויאזוי האסטו יעצט איינגעזעצט די ציור פון שמואל, בשתבעה היא, אז די פרוי בעט, פשט שמואל זאגט אז ווען די פרוי פאדערט פונעם מאן ער זאל איר מייבם זיין און די מאן וויל נישט, איז אין כותבין איגרת מרד, אבער אויב אזוי, וועט מען אויך דארפן זאגן אז אין די רישא וואס שמואל זאגט, וואס שמואל הייבט אן, כותבין איגרת מרד על ארוסה, רעדט זיך אויך לכאורה אז זי בעט פון אים, פשט די ארוסה בעט פונעם ארוס, און זי זאגט אים איך וויל זאלסט חתונה האבן מיט מיר, און ער זאגט ניין, איז דארט זאגט שמואל מען שרייבט אן אגרת מרד, אבער ביידע נקודות שטימען נישט אין די לשון פון שמואל, ווייל וואס זאגט שמואל? שמואל זאגט כותבין אגרת מרד על ארוסה, אין כותבין אגרת מרד על שומרת יבם, וואס איז משמע? ס'איז משמע אז כותבין אגרת מרד על ארוסה, פשט ס'איז משמע מען רעדט דא צו די מאן, מען רעדט וועגן די מאן, און טאמער די מאן קומט מיט א טענה אז זיין ווייב זיין ארוסה האלט נישט ביים חתונה מיט אים, שרייבט מען אים אן איגרת מרד צו נישט, איז אויב דו ביסט גערעכט זאגט די גמרא אז שמואל רעדט נישט ווען די מאן איז תובע, נאר שמואל רעדט ווען די פרוי איז תובע, איז אויב אזוי האי כותבין איגרת מרד על ארוסה, לארוסה מיבעי ליה, וואלט שמואל געדארפט זאגן כותבין איגרת מרד לארוסה, ואין כותבין איגרת מרד לשומרת יבם, ווייל מ'רעדט דאך דא מיטן פרוי, די מאן מאכט די פראבלעמען, און דא איז משמע אז נישט אזוי, פון שמואל איז משמע מ'רעדט צו די מאן, ווייל די פרוי איז די וואס מאכט פראבלעמען, און וויאזוי קענסטו פארענטפערן שמואל אז שמואל רעדט זיך ביי א ציור וואס די פרוי איז תובע און די מאן מאכט פראבלעמען, זאגט די גמרא הא לא קשיא, תני לארוסה, טאקע דארף מען גורס זיין אנדערש אין שמואל און זאגן אז שמואל זאגט נישט על ארוסה נאר לארוסה. פרעגט אבער די גמרא אויב אזוי, אויב באמת דאס איז וואס שמואל זאגט, קומט אויס אז שמואל זאגט אז ווען די ארוסה בעט פונעם ארוס חתונה צו האבן, קנס'ט מען דעם ארוס, דעמאלט שרייבט מען אן איגרת מרד, אבער ווען די שומרת יבם בעט פונעם יבם זאל איר מייבם זיין, שרייבט מען איר נישט קיין איגרת מרד. פרעגט די גמרא פארוואס טאקע? מאי שנא שומרת יבם דלא? פארוואס ווען זי בעט פון אים, ווען די שומרת יבם בעט פונעם יבם חתונה צו האבן, דעמאלטס שרייבט מען נישט קיין איגרת מרד, ווייל דאמרינן לה, זיל, לא מפקדת, ווייל מען זאגט איר גיי אוועק, דו האסט נישט די מצוה פון פריה ורביה, ס'קומט דיך נישט, מען דארף אים נישט קנס'ען פאר דעם. אבער אויב אזוי, ארוסה נמי, זאל מען זאגן די זעלבע זאך ביי די ארוסה, נימא לה זאל מען איר זאגן זיל, לא מפקדת, האסט נישט די מצוה פון פריה ורביה. אלא נאר, וואס וועסטו מיר זאגן פארוואס זאגט מען נישט אזוי, ווייל בבאה מחמת טענה, ווייל די פרוי, די ארוסה, טאמער מען שיקט איר אוועק אז זי האט נישט קיין מצוות פריה ורביה קען זי אלעמאל ענטפערן אין הכי נמי, כ'האב נישט קיין מצוות פריה ורביה, אבער דאמרה, זי זאגט, בעינא חוטרא לידא ומרה לקבורה, איך וויל א שטעקן פאר די האנט, און א שאוועל מיך צו באגראבן, פשט איך וויל קינדער נישט אלץ די מצוה, נאר איך וויל א קינד ווען איך ווער עלטער זאל איך זיך קענען אנלאנען אויף איינעם, איינער זאל מיר באגראבן נאכן שטארבן, און מילא אויב אזוי די טענה איז אויך דא ביי שומרת יבם, הכי נמי שומרת יבם בבאה מחמת טענה, האט זי אויך די טענה, איז דארף מען ווייטער פארשטיין וואס איז פשט אז שמואל זאגט ס'דא א חילוק צווישן א ארוסה און א שומרת יבם. אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, מוז מען אוודאי זאגן צוריק ווי פריעד, אז אידי ואידי שתבע הוא, אז שמואל רעדט נישט ביי א ציור וואס די פרוי איז תובע, נאר שמואל רעדט פון א ציור וואס די מאן איז תובע. איי אבער אזוי איז צוריק שווער א סתירה פון שמואל און א ברייתא, אז אין די ברייתא האט מען געזען אז ביי שומרת יבם איז יא דא א דין מורדת, און שמואל זאגט אז נישט, זאגט די גמרא ולא קשיא, ס'איז נישט שווער, כאן לחלוץ וכאן ליבם, פשט, די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן זאגט פארן פרוי איך וויל דיך געבן א חליצה, וואס ביי אזא ציור טאקע טאמער די פרוי האלט נישט דערביי האט זי א דין פון א מורדת, און שמואל רעדט זיך ביי א ציור וואס די מאן וויל מייבם זיין, וואס דארט טאמער די פרוי האלט נישט דערביי האט זי נישט א דין פון א מורדת, ווי זעהן מיר אז ס'איז דא אזא חילוק, דאמר רב פדת אמר רבי יוחנן, תבע לחלוץ, טאמער די מאן וויל חולץ זיין און די פרוי וויל נישט, נזקקין לו, העלפט מען אים, פשט מען געבט פאר די פרוי א דין פון א מורדת, תבע לייבם, טאמער די מאן וויל מייבם זיין און די פרוי האלט נישט דערביי, אין נזקקין לו, העלפט מען נישט צו די מאן, און די פרוי האט נישט א דין פון א מורדת. פארוואס טאקע? וואס די חילוק צווישן א חליצה און א יבום איז, ווי רש"י ברענגט, מ'עט זעהן בהמשך, אז אנפאנגס, דאטש פאר א געוויסע תקופה אין די צייטן פון די תנאים, איז געווען די מצוות יבום חשוב'ער ווי די מצוות חלוצה, לכתחילה האט מען געוואלט א מאן זאל מייבם זיין, אבער שפעטער, אין די צייטן פון אבא שאול, אבא שאול האט גע'דרשנ'ט, אז טאמער איינער איז מייבם א פרוי נישט מיט די ריכטיגע כוונות, איז עס ממש די ערגסטע, די קינדער זענען ממש א בחינה פון ממזרים, און דערפאר האט זיך געטוישט, מען האט געטוישט, מען האט געזאגט ענדערש א מאן זאל חולץ זיין ווי איידער מייבם זיין, און פארדעם טאמער די מאן וויל חולץ זיין פארן פרוי און די פרוי האלט נישט דערביי, קנס'ט מען איר, זי האט א דין פון א מורדת, טאמער אבער די מאן וויל מייבם זיין און די פרוי האלט נישט דערביי, דעמאלטס געבט מען איר נישט קיין דין מורדת, ווייל מען זאגט פארן מאן, גיי האב חתונה מיט א צווייטן, קענסט איר נישט צווינגען. פרעגט אבער די גמרא, מאי שנא ליבם דלא, ס'טייטש, פיין, האסט מיך געענטפערט טאקע אז די מצוה לכתחילה איז צו מאכן א חליצה, גוט. אבער למעשה, דער מאן וויל נישט, ער וויל נישט טון לכתחילה, ער איז א בדיעבד'יגע איד, ער וויל איר מייבם זיין, מען קען אים נישט אפהאלטן, ער וויל איר מייבם זיין, און זי זאגט, איך וויל נישט, איז פארוואס אלס דעם אליין זאל מען קנס'ענען די פרוי? פארוואס קנס'עט מען נישט די פרוי? נאר וואס דען? דאמרינן ליה, די תירוץ אויף דעם איז, ווייל מען זאגט פאר'ן יבם, זיל ונסיב איתתא אחריתא. פשט, דו ביסט נישט געבליבן דא שטעקן, דו ווילסט מייבם זיין דער פרוי און זי לאזט נישט. גיי ווייטער, גיי האב חתונה מיט א צווייטן. דו בלייבסט נישט דא. א פרוי וואס דער מאן וויל איר נישט מייבם זיין אדער דער מאן וויל איר נישט חולץ זיין בלייבט שטעקן, זי קען נישט חתונה מיט א צווייטע. א מאן קען אדערווייל חתונה מיט א צווייטע, מיט א דריטע, מיט א פערדע אויך. און ממילא זאגט מען פארן מאן, דו ווילסט איר מייבם זיין און זי וויל נישט, דיין לעבן האט זיך נאכנישט אפגעשטעלט, גיי האב חתונה מיט א צווייטן, האסט נישט קיין טענה. אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, לחלוץ נמי נימא ליה זיל ונסיב איתתא אחריתא, פארוואס ביי חליצה איז אנדערש? פארוואס ווען די מאן זאגט פארן פרוי איך וויל דיר געבן חליצה און די פרוי זאגט איך האלט נישט דערביי, פלוצלינג דא הייבט מען אן קנס'ן די פרוי זי האט א דין פון א מורדת? פארוואס? די מאן אדערווייל זאל ער גיין חתונה מיט א צווייטן, וועם שטערט זי? זי האט קיינעם נישט אפגעטון? אלא נאר וואס וועסטו מיר זאגן? ווייל דאמר, די יבם קען טענה'ן כיוון דאגידא בי לא קא יהבו לי אחריתא, בשעת די מאן זאגט פארן פרוי איך וויל דיר געבן חליצה דו האלטסט נישט דערביי, ווילאנג איך בין פארבינדן מיט דיר, ווילאנג איך דארף דיר געבן חליצה, וויל קיין שום אנדערע פרוי נישט חתונה האבן מיט מיר, פארוואס? ווייל יעדע פרוי האט מורא כ'וועל חתונה האבן מיט יענעם, און שפעטער וועל איך דיך מייבם זיין, וועסטו זיין א צרה קיינער האלט נישט דערביי, און ממילא פאר דעם קנס'ט מען די פרוי ווייל זי מאכט פראבלעמען פארן מאן, אבער אויב אזוי, הכי נמי, זאג די זעלבע זאך ביי יבם כיוון דאגידא בי לא קא יהבו לי אחריתא, ווען דער מאן וויל מייבם זיין די פרוי, ער וויל טאקע טון א בדיעבד'יגע זאך אבער ווען ער וויל עס טון און זי האלט נישט דערביי, מאכט זי אים אויך פראבלעמען, ווייל קיינער אנדערש וועט נישט וועלן חתונה מיט אים, איז ווייטער זאל מען איר קנס'ענען, זאל זי האבן א דין פון א מורדת, נאר וואס דען? אלא נאר זאגט די גמרא, אז אוודאי אוודאי דאס איז נישט קיין טענה, נישט דא אזא זאך אז דער מאן קומט מיט א טענה צו דער פרוי קיינער וויל נישט חתונה האבן מיט מיר, שוין, נישט מיין פראבלעם, נישט פאר דעם קנס'ט מען די פרוי, נאר וואס דען זאגט די גמרא, די גמרא פארענטפערט די סתירה פון די ברייתא און שמואל, זאגט די גמרא אידי ואידי שתבע לייבם, ביידע רעדן זיך בציור אז דער מאן וויל מייבם זיין דער פרוי און דער פרוי האלט נישט דערביי, אבער פארוואס איז נישט קיין סתירה ולא קשיא, כאן כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה, פשט די ברייתא גייט כמשנה ראשונה, וואס משנה ראשונה האמיר געשמועסט אנפאנג פלעגט זיין אז די מצוה פון יבום איז געווען חשוב'ער ווי די מצוה פון חליצה פשט לכתחילה האט מען מייבם געווען איז פארדעם זאגט די ברייתא טאמער די מאן וויל מייבם זיין די פרוי און די פרוי וויל נישט קנס'עט מען איר נישט ווייל זי מאכט אים פראבלעמען נאר ווייל זי איז מונע זיין מצוה, ס'איז א מצוה לכתחילה, ער האט א מצוה פון פריה ורביה, און זי איז אים מונע, פאר דעם אליין קנס'ט מען איר. אבער שמואל רעדט זיך כמשנה אחרונה, וואס אין די משנה אחרונה האט מען געטוישט און געזאגט ענדערש זאל מען מאכן חליצה ווי איידער מייבם זיין, פשט זי צושטערט נישט זיין מצוה, און אז זי צושטערט נישט זיין מצוה זאגט שמואל, מען קנס'ט איר נישט און זי האט נישט קיין דין פון א מורדת. ברענגט טאקע די גמרא דתנן די משנה, אז מצוות יבום קודמת למצוות חליצה, אנפאנג איז געווען די מצוות יבום פאר מצוות חליצה, בראשונה, שהיו מתכוונין לשם מצוה, דעמאלטס אנפאנג ווען ס'איז געווען לשם מצוה, איז טאקע יבום געווען פאר חליצה, אבער עכשיו, שאין מתכוונין לשם מצוה, שפעטער, אז מ'האט נישט מייבם געווען לשם מצוה נאר מ'האט מייבם געווען לשם נוי, לשם אנדערע זאכן, אמרו, מצות חליצה קודמת למצות יבום, אז חליצה איז פאר יבום, און פון אזא ציור טאקע האט שמואל גערעדט, און פארדעם האט שמואל געזאגט אז זי האט נישט א דין פון א מורדת.